חלה איז געווען זייער א טייערער ענין, חלה איז געווען ווייסע ווייץ, ווייסע מעל, אין אין סלאווישע לענדער איז געווען זייער א טייערער מאכל, מען האט גענוצט קארן, קארן, ראי, און נישט קיין שטארק פאלירטע. גראבע קארן און ברויט איז געווען הארט און שארסטקע און אפשר אביסעלע שווערליך צו עסן, און חלה איז געווען עפעס וואס מען האט געמאכט אויף שבת מיט א געמאסטענעם, אזוי צו זאגן, אויסקוק וויפיל מען דארף. א געמאסטענעם אויסקוק, איך דארף. א מעזשערד אמאונט, מען האט נישט פארשווענדט קיין ווייסע מעל. א געמאסטענע. געמאסטענע אויסקוק, איך דארף אזויפיל און אזויפיל חלות אויף וויפיל מענטשן און נישט צולאזן זיך.